ספר עמוס פרק א', די נביא וואס קומט נאך יואל אין די סדר פון ספר תרי עשר איז עמוס, נישט קלאר אויב דאס איז לויט די סדר הזמנים, ווייס נישט ווען יואל איז געווען, קען זיין אז עמוס איז געווען פאר הושע, איז זיכער געווען די זעלבע צייט און די זעלבע תקופה פון הושע, קען זיין אביסל נאכדעם. אונז האבן אביסל מער אינפארמעישן אויף עמוס ווי אויף יואל, שטייט דברי עמוס אשר היה בנוקדים, דו ווייסט בנוקדים איז זיין דזשאב, טייטש א פאסטוך, דא וואס זאגן מלשון עקודים נקודים וברודים, אדער סתם דאס איז דער ווארט וואס טייטש פאסטוך, דאס איז געווען זיין דזשאב, מ'זעט שפעטער אויך ער זאגט לא נביא אני ולא בן נביא אני כי בוקר אני, איך בין א מענטש וואס פאשעט בקר, איז דאס איז געווען זיין זיין בעקגראונד, איז געווען א פשוטע בעקגראונד, געווען א פאסטוך, אפשר איז נישט אזוי פשוט, דוד המלך, משה רבינו זענען געווען פאסטוכער, איז אויך א דרך אז א רבי זאל זיין א פאסטוך קודם. ווי האט ער געוואוינט? מתקוע, מיר וויסן ווי תקוע איז, אבער דאס איז א שטאט. און דאס זיין נבואה איז אשר חזה על ישראל, ער רעדט אויף מלכות ישראל, אפשר אויך אויף מלכות יהודה, אבער ס'זעט אויס אז בעיקר, אזוי ווי הושע בעצם, רעדט עמוס בעיקר אויף מלכות ישראל, נישט אויף מלכות יהודה. אביסל אויך אויף יהודה, און ער לייגט צו די צייט ווען איז ער געווען, בימי עוזיהו מלך יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל, דאס זענען די צוויי קעניגן סיי פון יהודה סיי פון ישראל וואס ער איז געווען אין זייער צייט, עוזיהו רופט מען אויך אמאל עזריהו, געווען א זון פון אמציהו, טאטע פון יותם מלך יהודה, און ירבעם דאס איז דער צווייטער ירבעם, למעשה געווען דער ערשטער ירבעם, ירבעם בן נבט, און דא איז ירבעם בן יואש, ער איז געווען פון בית יהוא בעצם. זיין טאטע איז געווען יהואחז בן יהוא. און נאך א נאך א וועג פון פארצייכענען די צייט זאגט דער נביא שנתים לפני הרעש. ס'געווען א גרויסע רעש. אונז לערנען אין אנדערע פלעצער וועגן דעם. ס'שטייט ממש צוויי ווערטער וועגן דעם, אבער רעש איז טייטש א ערדציטערניש לכאורה. דאס איז געשען אין סאם פעריעד, די מדרש זאגט ווען עס איז געווען. און דער מדרש זאגט אז עס איז געווען ווען עוזיהו המלך איז געגאנגען מקטר זיין אין די אין די מזבח, על כל פנים צוויי יאר פארדעם איז געווען די נבואה פון עמוס אדער דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די נבואה. אקעי איז עד כאן ווייסן איז בעקגראונד. ויאמר, וואס האט עמוס געזאגט? איז דא איין פסוק, ס'איז ממש א ענליכע פסוק וואס שטייט שוין אין ספר יואל, ס'איז נישט די עיקר נבואה זיינע, קען זיין ס'איז אזוי ווי א העדער אזוי ווי א סלאגאן פון די אנהייב פון די ספר, אדוני מציון ישאג. ומירושלים יתן קולו, ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הכרמל. דער אייבערשטער געבט א שריי פון ציון, פון ירושלים, און די נאות הרועים, דאס הייסט די פלעצער ווי מען פאשעט, די שיינע פלעצער ווי די רועים פאשען, ווערן אבל, ווערן מלשון אבילות אדער מלשון ליידיג, חרוב, ראש הכרמל, כרמל איז געווען א בארג מיט א פארעסט אויף עס, ווערט אויך פארטריקנט. און יעצט קומט א גרויסע נבואה, ס'גייט די גאנצע ערשטע און צווייטע פרק, צוטיילט אויף אכט קליינע פרשות, סיי אין די מסורה סיי לפי ענין, איז צוטיילט אויף אכט קליינע פרשות, די סדר פון דעם פרשה גייט אז ער זאגט א סדר, ער גייט אדורך זיבן אנדערע אומות וואס זענען ארום ישראל, נאכדעם רעדט ער וועגן ישראל, ס'גייט אויף יעדע איינס זאגט ער אזא אזא פזמון וואס חזר'ט זיך איבער, כה אמר ה', על שלשה פשעי, דער, ועל ארבעה לא אשיבנו, אין אנדערע ווערטער, פשוט טייטש איז די דריי פיר עבירות וואס זיי האבן געטון איז שוין צופיל, הייסט דריי פיר איז מרמז דא אויף אסאך, חז"ל לערנען אז דריי מאל קען די אייבערשטער מוחל די פערדע מאל שוין נישט, על כל פנים ס'איז א לשון וואס ער זאגט אז דא איז די ליסט פון עבירות וואס די פאלק האט געטון און ער דערציילט וואס גייט געשען וואסער א גלות גייט געשען אדער וואסער א חורבן גייט געשען צו זיי, און נאכדעם, נאכדעם וואס ער גייט אדורך די אלע אומות, קומט ער אן צו ישראל און ער לייענט, ציילט מער באריכות, ביי יעדע פאלק ממש דא א פסוק צוויי אויף זייערע חטאים, ווען ער קומט אן צו ישראל איז ער מאריך באריכות אויף אלעס וואס זיי טוהן שלעכט, דא וואס זאגן אז מען קען ציילן ס'דא זיבן פעלקער דא, און נאכדעם רעדט ער זיבן חטאים וואס ישראל אליינס זינדיגט אזויפיל ווי די אלע פעלקער, לאו דווקא זינדיגן ממש, אבער ער קעירט מער וועגן דעם, אזוי ווי ער זאגט אליינס, אין די נעקסטע פרשה, איך רק אתכם ידעתי, איך קעיר נאר וועגן די אידישע עבירות, וועגן דעם איז ער מאריך מער וועגן די אידן, אבער דאס איז די סדר, ס'זעהט אויס ווי ס'איז אזא מהלך, דאס הייסט מ'רעדט וואסערע חטאים טוט דער, וואסערע חטאים טוט יענעם, ווייסט ענק זענטס נישט קיין סאך בעסער, ענק זענען די קצוחת, דאס איז א וועג צו מאכן די אידן הערן זיין נבואה. און וויבאלד אונז האבן נישט די היסטאריע אונז האבן נישט קיין ספר מלכים פון די אלע פעלקער ווייסן אונז נישט אויף אלעמאל וואס פונקטליך רעדט זיך די נביא באמת אויף יעדע זאך איז דא מפרשים מדרשים אבער אונז וועלן לערנען וואס ס'שטייט די ערשטע רעדט מען פון דמשק דמשק איז בעצם ארם וואו סיריע איז היינט כה אמר אדוני על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. וואס האט דמשק געטון? זיי האבן חורש געווען, אדער דש געווען, צעשמעטערט אזוי ווי מ'איז דש א תבואה אונטער אזא אזא בארד אזא, מיט אייזערנע חרוצות בארדס, גלעד, זעט אויס געווען א מלחמה צווישן ארם און די אידן וואס האבן געוואוינט אין גלעד,

וגלו עם ארם קירה אמר אדוני דא לייגט ער א ליסט פון פלעצער דמשק בקעת אוון בית עדן קירה הייסט די אלע זאכן ער וועט צוברעכן די בריח די וואס האלט די טיר פארמאכט אזוי ווי די בריח התיכון די בריח וואס איז אויף די טיר די שלאס עס צוברעכן ענד ארויסווארפן דער וואס וואוינט אין אפשניידן דער וואס וואוינט אין בקעת אוון אדער דער וואס איז א שבט דער וואס האלט זיך דארט תומך שבט איז לכאורה א מנהיג א שבט מיהודה איינער וואס האלט א שטעקן און זיי וועלן גיין אין גלות מיט ארם אויך קירה קירה איז נאך א שטאט אדער א פלאץ אין ארם אפשר א חשוב'ע שטאט וואס איז געווען דארט.

עזה, זיי האבן מסגיר געווען, ס'הייסט מגלה געווען א גאנצע גלות צו אדום, ס'זעט אויס אז אידן האט עפעס זענען אנגעקומען צו עזה סאם האו אין סאם צייט, און זיי אנשטאט פון נעמען קעיר האבן זיי געשיקט גלות קיין אדום, פארקויפט אדער געשיקט, און וואס גייט זיין וועגן דעם? ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנותיה, כ'וועל שיקן א פייער אין עזה און ס'וועט פארברענען, זעלבע פזמון וואס איז געווען פריער.

די דריטע איז צור, כה אמר אדוני, על שלשה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו, וואס האבן זיי געטון? אויך ענליך צו פריער, על הסגירם גלות שלימה לאדום, ולא זכרו ברית אחים. זיי האבן ווייטער געשיקט פאר אדום און נישט געדענקט ברית אחים, דאס הייסט צור איז געווען בעצם א ברודער פון די אידן, ווי געדענקען אונז שלמה המלך האט געמאכט א ברית מיט חירם מלך צור, ס'איז שוין געווען דערמאנט לויט רש"י אין די פריערדיגע נביא, אויב איך געדענק און דעם האבן נישט געדענקט, און עס איז געווען עפעס א הזדמנות האבן זיי פארקויפט די אידן קיין אדום, ווייטער נישט געדענקט, און פאר דעם וואס גייט געשען, ושלחתי אש בחומת צור, ואכלה ארמנותיה. יעצט רעדט ער וועגן אדום אליינס, ביז יעצט שיקט מען יעדער איינער צו אדום, יעצט רעדט מען וועגן אדום אליינס, כה אמר אדוני, על שלשה פשעי אדום, ועל ארבעה לא אשיבנו, על רדפו בחרב אחיו, ושחת רחמיו, ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. וואס האט אדום געטון שלעכט? ער האט נאכגעלאפן זיין ברודער מיט א חרב, נישט געדענקט זיין רחמנות, הייסט שחת רחמיו, ער האט אלעמאל, ויטרוף לעד אפו, אזוי ווי טורף נפשו באפו, ער האט זיך אלעמאל גערעגט, און זיין כעס האט ער געהאלטן אויף אייביג. אויך איז נישט קלאר וואס ס'איז געווען, אבער ס'זעט דא זייער קלאר אז די כעס, די קנאה וואס שטייט שוין פאר עשו, ועל חרבך תחיה, עשו האט זיך שוין געשלאגן מיט יעקב, האט אים נאכגעלאפן מיט א שווערד בזמן יעקב, יא, און נאך שפעטער א גאנצע אלע מאל, איז אין אנדערע ווערטער, מען האט טענות אויף אים פארוואס? אינטערעסאנט, פריער עס הייסט צור, האט מען טענות פארוואס האט ער נישט געדענקט ברית אחים, און עשו האט מען טענות, יא עס איז געווען זיי האבן זיך צוקריגט איינמאל, יעקב האט גע'גנב'ט די עשו די בכורה, אבער וועגן דעם דארף מען זיין ברוגז אויף אייביג, לנצח נצחים? ושלחתי אש בתימן ואכלה ואכלה ארמנות בצרה, גייט מען פארברענען תימן און בצרה, דאס זענען שטעט פון עשו פון אדום. גייען מיר ווייטער צו נאך מענטשן, בני עמון, אינטערעסאנט שטייט בני עמון, אזוי ווי שטייט אין די פסוק ביי ווען זיי זענען געבוירן די ביי די בנות לוט, בני עמי, אפשר פלעגט זיך זיי, אזוי פלעגט מען זיי רופן עפעס, בני עמון נישט סתם עמון, כה אמר אדוני, על שלשה פשעי בני עמון, ועל ארבעה לא אשיבנו. וואס האבן זיי געטון? על בקעם הרות הגלעד, למען הרחיב את גבולם, וואס עמון האט צעבקע געווען, צעשניטן, טראגעדיגע פרויען פון גלעד, פארוואס? כדי צו מרחיב זיין זייער גבול, דאס הייסט עמון און גלעד, ווייטער גלעד דאס איז די אידישע געגנט אין עבר הירדן, עמון איז נעקסט דארט, צו מזרח פון דעם, זיי האבן געהאט עפעס א מלחמה, געוואלט מרחיב זיין זייער שטח, האבן א גרעסערע פלאץ, און וויבאלד האבן זיי געטון אזוי ווי. די רשעים פירן זיך צו טון צעשמעטערט טראגעדיגע פרויען, זיי ארויסגעלאזט זייער קינדער, סתם ווייל זיי האבן געוואלט האבן א גרעסערע גבול, דאס איז די חטא פון עמון, און וואס גייט געשען וועגן דעם, והצתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמנותיה, די זעלבע זאך פארברענען רבה, רבה, רבת בני עמון, דאס איז די שטאט פון עמון, און זיי פארברענען זייערע פאלאצן, און דא לייגט שוין צו בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה, מיט א טראמפייטער אין א מלחמה, מיט א שטורעם אין א טאג פון א שטורעם, והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדיו, אמר אדוני, גייט זיין א מלחמה און גייט דער קעניג און זיינע שרים גיין אין גלות. איז עד כאן פרק א', די נושא פרשה איז ממשיך אבער וועלן זען לערנען אין די נעקסטע שיעור.